ברוך השם, מסכת נדרים, דף סמך ב', עמוד א', די ערשטע שורה פון עמוד. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא א דין פון גזילה און א דין פון מעשר, הוקפלו רוב המקצועות. אויב מען האט שוין צוזאמען גענומען די רוב פון די מעסערס מיט וואס מען נעמט זיך מיט די פייגן, און ס'בלייבט נאך איבער אביסל פייגן אין פעלד, מותרות, מעג מען דאס נעמען משום גזל, ווייל די בעלי בתים זענען זיך מייאש פון דעם וואס איז איבערגעבליבן אין פעלד, מען ווען ס'איז אלעס דא בשפע טוט מען נישט צוזאמענקלייבן ממש יעדע פירה, און אויב ווידער אז ס'איז נישט דא אויף דעם דער איסור גזל, ופטורות מן המעשרות איז עס פטור פון מעשר, אין תורה שטייט ביי מעשר ובא הלוי דער לוי זאל קומען כי אין לו חלק ונחלה עמך. ווייל דער לוי האט נישט באקומען קיין חלק אין ארץ ישראל, אבער די זאך וואס איז הפקר קען דאך דער לוי אויכעט נעמען, דעריבער לערן איך אפ פון דעם פסוק אז אין דער זאך וואס דער לוי האט אין דעם אויכעט א חלק, דאס הייסט ווען די זאך איז הפקר, ווער עס וויל קען דאך עס נעמען, איז פטור פון מעשר. דערציילט די גמרא א מעשה, רבי ורבי יוסי בר רבי יהודה איקלעו האבן זיך געטראפן לההוא אתרא, האבן זיך געטראפן אויף א ארט בזמן שהוקפלו רוב המקצועות, זענען געווען אין א פעלד אין דער צייט ווען ס'האט זיך שוין געענדיגט זיך פארנעמען מיט די טריקענע פייגן, מען האט שוין די רוב מעסערס צוזאמען גענומען, רבי הוה קא אכיל, רבי האט געגעסן, רבי יוסי בר רבי יהודה לא אכיל, רבי יוסי בר רבי יהודה האט נישט געגעסן, אתא מרהון, איז געקומען די בעל הבית פון פעלד אמר להו האט ער געזאגט צו זיי אמאי לא אכלי רבנן פארוואס עסן נישט די רבנן הוקפלו רוב המקצועות הוא, ס'איז דאך שוין געווארן צוזאמען געלייגט די רוב מעסערס, איז ואף על פי כן כאטש די בעל הבית פון פעלד האט אזוי געזאגט לא אכיל רבי יוסי בר רבי יהודה, רבי יוסי בר רבי יהודה האט נישט געוואלט עסן קסבר האט געמיינט משום סניות מילתא הוא דקאמר הדין גברא, צוליב דער שנאה וואס דער מענטש האט זאגט ער דאס, ער זאגט אזוי, אהא, איר חכמים האט שוין זיך מתיר געווען, איר זאגט רוב המקצועות מעג מען שוין, דאס האט ער געמיינט מיט די ווערטער, וואס עסט איר נישט, איר האט דאך מתיר געווען. דערציילט די גמרא א מעשה, רב חמא בר רבי חנינא איקלע לההוא אתרא ואף על פי כן, האט מען דאך געלערנט דאך כאטש דער בעל הבית האט עס געזאגט האט רבי יוסי בר רבי יהודה נישט געגעסן, דערציילט די גמרא א מעשה, רב חמא בר רבי חנינא, רב חמא דער זון פון רבי חנינא איקלע לההוא אתרא איז געקומען אויף א ארט, בזמן שהוקפלו רוב המקצועות, אין דער צייט וואס מען האט שוין געהאט צוזאמענגענומען דער רוב פון די מעסער מיט וועלכע מען טוט צורעכט מאכן די פייגן, דעמאלט ווען מען מאכט די עגולה, הוה קאכיל, האט ער געגעסן. רב חמא האט געגעסן, יהיב לשמעיה, ער האט געגעבן זיין שמש, לא אכיל, האט ער נישט געגעסן. אה, וועט מען באלד זען, אמר ליה, האט רב חמא געזאגט צו זיין שמש, אכול, עס. כך אמר לי רבי ישמעאל בר רבי יוסי, אזוי האט צו מיר געזאגט רבי ישמעאל בר רבי יוסי משום אביו, אין נאמען פון זיין פאטער, אין נאמען פון רבי יוסי, הוקפלו רוב המקצועות, מותרות משום גזל איז מותר וועגן גזל ופטורות מן המעשר. די גמרא דערציילט מיר דא א געוואלדיגע זאך, ס'דא א ווארט דוכט זיך פון רבי ישראל סאלאנטער, מען קען זיין מיט צען צדיקים און מ'וועט זיך אפלערנען פון אלעמענס גוטע זאכן און מ'וועט בלייבן א קל שבקלים. מען וועט זיך פון יעדן איינעם אפלערנען נאר די קולות, דא האט דערציילט די גמרא אז עס איז נישט קיין חוצפה דאס וואס מען זעט, אדער אנדערש געזאגט, וואס מען זעט דער רבי פירט זיך אין א געוויסע זאך וואס מען מיינט אז מען דארף זיך נישט אזוי פירן, דארף מען זיך אליין נישט אזוי פירן, איינער האט געזען זיין רבי דאווענט נאכן זמן תפילה, איז נישט קיין ראיה אז דאס איז די הנהגות פאר אים, פאר אים איז עס די הנהגה און פאר די אנדערע איז עס נישט קיין הנהגה.

אחתיה בשקא, האט ער אריינגעלייגט אים אין א זאק, דער מענטש האט געכאפט רב טרפון און ער האט אים אריינגעלייגט אין א זאק, ושקליה, ער האט אים גענומען, ואמטייה, ער האט אים דערגרייכט, למשדייה בנהרא, ער האט אים געוואלט אריינווארפן אין וואסער. אמר האט רב טרפון געזאגט דער ב"ח איז נישט גורס דעם לו, אוי לו לטרפון, וויי איז צו טרפונען שזה הורגו אז דער מענטש גייט אים הרג'נען. שמע ההוא גברא, דער מענטש זעט אויס איז געווען א איד, האט דאס ער געהערט, שבקיה, האט ער אים איבערגעלאזט וערק, און ער איז אנטלאפן. אמר רב אבהו משום רב חנניה בן גמליאל, כל ימיו של אותו צדיק, אלע יארן פון דעם צדיק, פון רב טרפנ'ען, היה מצטער על דבר זה, האט ער געהאט צער אויף דער זאך, וואס ער האט דעמאלט געזאגט אז ער איז טרפון, אמר האט געזאגט אוי לי וויי איז צו מיר, שנשתמשתי בכתרה של תורה, וואס איך האב זיך באנוצט מיט דעם כתר פון תורה, ווען דער מענטש איז געוואויר געווארן אז דאס איז רב טרפון האט ער אים אפגעלאזט, פארוואס האט ער אים אפגעלאזט? צוליב כבוד תורתו, ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן רבה בר בר חנה האט געזאגט פאר רבי יוחנן, כל המשתמש בכתרה של תורה, דער וואס באנוצט זיך מיט דעם כתר פון תורה, נעקר מן העולם, ווערט אויסגעריסן פון דער וועלט. קל וחומר, איך לערן אפ א קל וחומר. ומה דאך בלשצר שנשתמש בכלי קודש, מה דאך בלשצר וואס האט זיך באנוצט מיט כלי קודש, שנעשו חול, וואס די כלי קודש ווען ער האט זיך מיט זיי באנוצט זענען זיי שוין געווען חול שנאמר ווי שטייט אין פסוק ובאו בה פריצים וחללוה, ווען די גוים זענען אריינגעקומען אין בית המקדש זענען די כלים געווארן חול, און נאכהער ווען זיי זענען שוין געווען חול האט זיך בלשצר באנוצט מיט די כלים. איך לערן דאך אפן פסוק כיוון שפרצום ווען די גוים האבן איינגעבראכן נעשו חול, דאך איז געווען זיין שטראף נעקר מן העולם ער איז גלייך געשטארבן, דכתיב עס שטייט אין פסוק בה בליליא אין דיע נאכט קטיל בלשצר, אין דיע נאכט וואס ער האט זיך באנוצט מיט די כלים פון בית המקדש איז ער געווארן געשטארבן.

ורב טרפון כיוון וויבאלד דכי אכיל ווען ער האט געגעסן דהוקפלו רוב המקצועות הוה איז דאך שוין געווארן איינגעלייגט די רוב מעסערס איז דאך שוין די רוב פון די מענטשן איז דער סדר אז זיי זענען מפקיר אפילו כ'זאל זאגן דער מענטש האט נישט מפקיר געווען א יחיד איז נישט מפקיר אבער אמאי צעריה ההוא גברא פארוואס האט אים דער מענטש מצער געווען ווי עס זעהט דאך אויס איז דאך דער מענטש געווען א איד, והא ראיה אז ער איז געוואויר געווארן אז דאס איז רב טרפון, האט ער אים אפגעלאזט. ענטפערט די גמרא, משום דההוא הוו גנבי ליה ענבי כולה שתא, ביי דעם מענטש האט מען געפלעגט גנב'ענען וויינטרויבן א גאנץ יאר. ביי דעם דאס איז געווען דער שומר, וכיוון דאשכחיה לרב טרפון ער האט געטראפן רב טרפונ'ען סבר האט ער געמיינט היינו דגנבן דאס איז דער גנב. אשכחיה מיינט ער האט זיך אנגעטראפן. יא, האט געפונען, אשכחיה לרב טרפון האט געפונען רב טרפון, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אמאי ציער נפשו פארוואס האט ער זיך מצער געווען? פארוואס האט ער זיך מצער געווען? דאס הייסט אזוי, בשלמא איך זאג אז דער מענטש האט נישט געהאט מפקיר געווען, כאטש מענטשן ווען ס'איז שוין הוקפלו רוב המקצועות זענען מפקיר, אבער דער מענטש האט נישט געהאט מפקיר געווען, פארשטיי איך אז רב טרפון האט זיך נישט געטארט באנוצן מיט זיין תורה, ווייל ער האט געדארפט נעמען דארט די וויפיל עס קאסט דארט די קלייניגקייט וואס ער האט הנאה געהאט און ער זאל באצאלן. אבער אויב דא איז די שאלה וואס דער מענטש האט ווי איינער געזאגט אז רב טרפון איז אים שולדיג פאר א גאנץ יאר פאר אלע גניבות, א גנב האט גע'גנב'עט האט דאך נישט גע'גנב'עט בלויז צו עסן, האט ער דאך אוועקגעשלעפט

הייסט ער באצאלן פארן גאנצן יאר? דערפאר ווייל ער איז געווען א עושר גדול וואלט ער דאס געקאנט טון. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק לאהבה את השם אלוקיך ליב האבן דעם אייבערשטן, לשמוע בקולו צו הערן זיין קול ולדבקה בו זיך באהעפטן אין אים, שלא יאמר אדם א מענטש זאל נישט זאגן אקרא איך וועל לערנען תורה נביאים כתובים שיקראוני מען זאל מיר רופן חכם, אשנה איכ'ל לערנען משניות שיקראוני רבי, מען זאל מיר אנרופן רבי, אשנן כ'ל לערנען גמרא, שאהיה זקן ואשב בישיבה, זאל א מענטש אזוי אויך נישט זאגן, אלא למוד מאהבה, לערן דו האסט ליב דעם אייבערשטן, דו האסט ליב די תורה, וסוף הכבוד לבוא, דער סוף איז דער כבוד וועט קומען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, קשרם על אצבעותיך, בינד צו די רעד פון דער תורה אויף דיינע פינגער, כּתבֿם שרײַב זײ על לוח לבֿך אױף דעם לוח פֿון דײַן האַרץ, אַז דער עיקר כּװנה פֿון דעם לערנען איז, אַז זאָלסט עס געדענקען. דאָס איז דער תּכלית פֿון לערנען. ואומר, נאַכער ברענגט ער אַ ראיה צו דער אַנדערער העלפֿט װאָס מיר האָבן פֿריִער געזאָגט וסוף הכּבֿוד לבֿוא, און עס שטײט נאָך אַ פּסוק, דרכיה דרכי נועם, די וועגן פון דער תורה איז אנגענעמע וועגן, ואומר, שטייט אין פסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה, די תורה איז א בוים פון לעבן די וואס האלטן אין איר, ותומכיה די וואס שטיצן אונטער די תורה, מאושר זענען גליקליך. רב אלעזר בר רב צדוק אומר, רב אלעזר בר רב צדוק זאגט, עשה דברים לשם פועלם. טו די זאכן לשם פועלם, לשם השם, וואס דער אייבישטער האט געהייסן מען זאל טון די זאכן, ודבר בהם לשמם, זאלסט רעדן אין זיי, טון די זאך לשם מצוה, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, זאלסט נישט טון די מצוות, זאלסט זיך, אלעס זאל זיין א קרוין, זאלסט זיך מיט דעם גרייסטן. נישט וועגן כבוד, ואל תעשם קרדום זאלסט נישט מאכן די מצוות צו די דברי תורה זאלסט נישט מאכן קרדום א האק להיות עודר בו זאלסט מיט דעם גראבן וקל וחומר איך לערן עס אפ פון א קל וחומר ומה דאך בלשצר. שלא נשתמש אלא בכלי קודש, בלשצר האט זיך באנוצט מיט אזעלכע כלי קודש שנעשו חול, וואס די כלי קודש זענען געווארן חול פארדעם, די נשמינער האט זיך באנוצט און ס'איז שוין געווען חול, ווייל מ'האט פריער אפגעלערנט פון פסוק וואס אין פסוק שטייט ובאו בה פריצים וחללוה, ס'איז געווארן פארשוועכט, ס'איז געווארן חול'דיג, דאך נעקר מן העולם, ס'איז געווארן אויסגעריסן פון דער וועלט. המשתמש בכתרה של תורה, דער וואס באדינט זיך מיט דעם כתר תורה, על אחת כמה וכמה, איז אוודאי און אוודאי אז די שטראף איז א גרויסע. אמר רבא, האט רבא געזאגט, שרי ליה לאיניש, א מענטש מעג לאודועי נפשיה, ער זאל מאכן וויסן באתרא דלא ידעי ליה, א ארט מען ווייסט נישט אז ר'איז א תלמיד חכם, איז מעג ער זאגן אז ר'איז א תלמיד חכם. דכתיב שטייט אין פסוק, עובדיה האט געזאגט צו אליהו הנביא, ועבדך ירא את ה', דיין קנעכט האט מורא דעם אייבערשטן, מנעוריו פון זיין יוגנט. פרעגט די גמרא אלא קשיא דרב טרפון, איז דאך דא א קשיא פון רב טרפון, פארוואס האט זיך רב טרפון מצער געווען, דעריבער וואס ר'האט געזאגט ער איז רב טרפון איז געווארן געראטעוועט, ענטפערט די גמרא, משום דעשיר גדול הוה איז געווען רייך, והוה ליה לפייסיה בדמים, האט ער געדארפט באבעטן מיט געלט, און נישט הנאה האבן פון דעם וואס ער זאגט רב טרפון, וואס צוליב זיין תורה האט מען אים באפרייט. רבא רמי, רבא האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים, כתיב שטייט ועבדך ירא את השם מנעוריו, דיין קנעכט האט מורא פון דעם אייבערשטן פון זיין יוגנט. וכתיב שטייט אין א צווייטן פסוק, יהללך זר, א פרעמדער זאל דיר לויבן, ולא פיך, נישט דיין מויל. הא באתרא דידעי ליה, וואס איז די קשיא? אט שטייט אז מען טאר זיך אליין נישט לויבן, ווי קומט עס עובדיה האט געזאגט ועבדך ירא את ה' מנעוריו? איז דער תירוץ, הא באתרא דידעי ליה, דעם ארט וואס מען קאן דעם מענטש, דעמאלט דארף ער זיך נישט לויבן. הא באתרא דלא ידעי ליה, א ארט ווי מען ווייסט אים נישט, מעג ער יא זאגן ווער ער איז, ווי די גמרא זאגט ווייטער, ווייל למשל ער האט א דין תורה זאגט ער איז א תלמיד חכם, כדי מען זאל פריער זיין דין תורה זיך פארנעמען, כדי ער זאל נישט האבן קיין ביטול תורה, איז דער מהרש א זאגט דאס ליגט אין דעם פסוק יהללך זר, דו לויב זיך אליין נישט, א פרעמדער זאל דיר לויבן, ולא אויב ס'איז נישט דא ווער זאל דיר לויבן, ס'אן ארט וואס מען ווייסט ער נישט, איז דעמאלט פיך. אמר רבא האט רבא געזאגט, שרי ליה לצורבא מרבנן למימר, א תלמיד חכם מעג זאגן צורבא מרבנן אנא, איך בין א תלמיד חכם, דעריבער שרו לי תיגראי ברישא, פריער זאל מען זיך פארנעמען מיט זיין דין תורה. איז וואס איז דער ראש לערנט כדי שלא יתבטל מלימודו. ער טענה'ט מען זאל פריער זיך מיט אים פארנעמען אז ער זאל נישט האבן קיין שטער אין לערנען, און ווי עס ווייזט אויס פון די אנדערע מפרשים זאגן זיי צוליב כבוד התורה דארף ער טאקע אזוי זאגן כדי דיין דין זאל זיין פריער, דכתיב ס'שטייט אין פסוק ובני דוד כהנים היו, די קינדער פון דוד'ן זענען געווען כהנים, וכי כהנים היו, דוד איז דאך פון שבט יהודה, פארוואס שטייט כהנים? נאר וואס דען? מה כהן נוטל בראש, א כהן נעמט דער ערשטער א חלק, אף תלמיד חכם איז די זעלבע זאך, נוטל בראש. וכהן מנלן, פון וואנעט ווייס איך א כהן איז נוטל בראש? דכתיב שטייט אין פסוק וקדשתו זאלסט אים הייליגן כי את לחם אלקיך הוא מקריב. ותנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין די ברייתא ביי רבי ישמעאל וקידשתו לכל דבר שבקדושה ביי יעדע זאך פון קדושה זאל דער כהן זיין דער ערשטער לפתוח ראשון, ביי תורה רופט מען אויף דעם כהן דעם ערשטן ולברך ראשון, ביי די מוציא ביי ברכת המזון איז ער דער ערשטער וליטול מנה יפה ראשון. ווען ער צעטיילט זיך מיט א ישראל, טיילט מען עס אויף צוויי חלקים, און מען גיט דעם כהן ער זאל אויסקלייבן וועלכעס ער וויל, דאס איז טייטש ראשון. רש י לערנט, כשחולק עם אחיו הכהנים בלחם הפנים. איז דאך דארטן די דארף מען פארשטיין איז דאך דא נאר כהנים נאר מען דארף זעהן אז יעדער אז ער האבן איז א גוטע חלק. אמר רבא, האט רבא געזאגט, שרי ליה לצורבא מרבנן למימר, א תלמיד חכם מעג זאגן, לא יהיבנא אכרגא, ס'איז געווען אמאל א טעקס, קאפ טעקס, יעדער מענטש האט געדארפן דאס געבן, קען א תלמיד חכם זאגן איך גיב נישט? דכתיב שטייט אין פסוק, ווען מ'איז געגאנגען בויען די צווייטע בית המקדש האט דעמאלט דער מלך געזאגט, מנדה די טעקס וואס הייסט מנדה, בלו די טעקס וואס הייסט בלו, והלך און די טעקס וואס הייסט הלך, די גמרא וועט באלד זאגן. לא ש לא שליט למרמא עליהם, דאס זאל מען נישט אויף זיי אראפגעבן, ווייל זיי פארנעמען זיך דאך מיט די וואס בויען די בית המקדש, זענען דאך פארנומען מיט צרכי שמים, זאלן זיי נישט צאלן דיע טעקס, און די זעלבע זאך א תלמיד חכם איז דאך אויך עוסק אין תורה, דארף ער נישט צאלן. ואמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט מנדה זו, דאס מיינט מען מנת המלך, מנת המלך ווערט אנגערופן דער רא"ש טייטשט מנת המלך מיינט מען די טעקס וואס מען דארף צאלן פון די פעלדער, בלו זו כסף גולגלתא וואס מען צאלט פון קאפ, והלך זו ארנונא, ארנונא טייטשט דער ר"ן צוויי טייטשן, איין טייטש איז, ווען דער מלך קומט אריין אין א שטאט, דארפן פאר אים צוגרייטן א סעודה די איינוואוינער פון שטאט. נאך א טייטש איז, ארנונא איז פון לשון שותפות, אז פון די בהמות דארף מען א טייל אוועקגעבן פאר דעם מלך. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט, ס'איז געווען ביי די גוים א סדר אז גלחים וואס זיי דינען צום פייער איז זייער עבדים זייערע קנעכט זענען פטור פון טעקס, זאגט רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר, אפילו א תלמיד חכם מעג זאגן עבדא דנורא אנא, איך בין א קנעכט פון אזעלכן וואס ער דינט צו דעם פייער, דעריבער לא יהיבנא אכרגא, צאל איך נישט קיין טעקס, און מען וועט נישט האבן קיין טעות, אז ער איז מודה אין עבודה זרה, מאי טעמא לאברוחי אריא מיניה קאמר, ער וויל פון זיך ווי מען זאגט אנטלויפן א לייב דעם שאדן, דעריבער מעג מען דאס. דערציילט די גמרא א מעשה, רב אשי הוה ליה ההוא אבא, רב אשי האט געהאט א וואלד, זבניה לבי נורא האט ער עס פארקויפט צו אזעלכן וועלכע איז געווען דארט א כומר וואס האט געדינט צום פייער. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געזאגט צו רב אשי, האיכא לפני עור לא תתן מכשול, א גוי טאר דאך אויך נישט דינען קיין עבודה זרה, און טאר מען דאך אים נישט פארקויפן ווי מען זאגט די וואלד ער וועט דאך האבן האלץ צו דינען די עבודה זרה פון פייער, אמר ליה האט דער רב אשי געענטפערט, רוב עצים להסקה ניתנו, רוב האלץ איז צו ברענען, און ממילא איז אויב כ'קען תולה זיין אז נעמט עס אויף ברענען, דעמאלט מעג איך אים יא פארקויפן. רנד. זאגט די משנה עד הקציר, אז איינער מאכט א נדר, זאגט ער ער אסר'ט אויף זיך די זאך ביז דעם קציר, ביז דעם שנייד די תבואה, מיינט מען עד שיתחיל העם לקצור קציר חיטים, ביז וואנעט די מענטשן וועלן אנהייבן שניידן ווייץ, אבל לא אבער נישט קציר שעורים, ווייל די קציר חיטים ווערט אנגערופן סתם קציר, שעורים הייסט נישט סתם קציר. דאך זאגט די משנה הכל לפי מקום נדרו, אבער ס'מעסט זיך מיט דעם ארט ווי ער האט געמאכט דעם נדר. סתם אזוי זאגן מיר אז סתם קציר איז קציר חיטים, ווי איז אבער אז אויף דעם ארט ווי ער האט געמאכט דעם נדר רופט מען אהן דעם קציר שעורים סתם קציר, מיינט ער שעורים. נאך גייט די משנה מפרש זיין הכל לפי מקום נדרו. אם היה בהר, בהר, ווען ער האט געמאכט דעם נדר איז ער געווען אויף א בארג, נאכער איז ער אין א עמק, אין דעם עמק איז שוין געקומען די זמן קציר חיטים, און אויף דעם הר נאך נישט, זאגן מיר בשעת ער האט געמאכט דעם נדר איז ער דאך געווען אויפן בארג, האט ער געמיינט ווען ס'וועט קומען דער זמן פון שניידן אויף דעם בארג. ואם היה בבקעה, בבקעה. אין א בקעה ווערט פריער צייטיג ווייל דארט איז דאך מער נאסער, איז דא פארקערט דא שוין א קולא, ער האט ער אויף זיך גע'אסר'ט ביז זמן הקציר, און בזמן הנדר איז ער געווען אין א בקעה, נאכער איז ער דא אויף א בארג, אויף דעם בארג איז נאך נישט געקומען די זמן הקציר, אבער אין די בקעה איז שוין געקומען, זאגן מיר איז ער מותר ווייל ער בשעת נדר איז דאך געווען אין בקעה האט ער געמיינט אין בקעה. ער זאגט עד הגשמים, אדער ער זאגט עד שיהו הגשמים, מיר האבן דאך פריער געלערנט אין דער משנה אז די זאכן וואס איז נישט דא קיין צייט ווי לאנג דאס ציעט זיך איז נישט קיין חילוק פון עד ביז עד שיהא, איז דעמאלט דער דין עד שתרד רביעה שניה. ביז ס'עט גיין דער צווייטער רעגן. די גמרא זאגט ווייטער אין חודש חשוון גייט דריי רעגנס, איז מיינט מען דא דער צווייטער רעגן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אפילו עס רעגנט ניט, נאר עד שיגיע זמנו של רביעה, ער מיינט נישט ביז ס'וועט רעגענען במציאות, נאר ער מיינט ביז ס'וועט קומען די צייט פון רעגענען. פארוואס? ווייל עס איז דאך נישט פונקטליך די צייט ווען עס רעגענט, זאגן מיר ער האט געמיינט די צייט ווען די חכמים זאגן דעמאלט נארמאל רעגענט. ווי איז ער האט געמאכט א נדר עד שיפסקו גשמים, ביז ס'עט אויפהערן צו רעגענען, איז טאר איז ער אסור, ער האט געמאכט א נדר ער זאל נישט טרינקען קיין וויין עד שיפסקו גשמים, איז ער אסור עד שיצא ניסן כולו, ווייל ביז ניסן אין חודש ניסן קען נאך רעגענען, און ער האט דאך געזאגט ס'עט שוין אויפהערן צו רעגענען. דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר, ר' יהודה אומר ר' יהודה זאגט ער איז אסור עד שיעבור הפסח. נאך פסח רעגנט שוין נישט. ר"ן עד הקציר עד שיתחיל העם לקצור קציר חיטין דהאי דחשיב להו לאינשי, ווייץ איז חשוב צו מענטשן, וקרו ליה רופט מען אן די שניידן פון ווייץ קציר סתם, הכול לפי מקום נדרו כלומר מסתמא מן הסתם בכל מקום מקרי קציר, סתם קציר ווערט אנגערופן קציר חיטין. אבל אבער, אם במקום נדרו דא וואו ער האט געמאכט דעם נדר, הורגלו לקרות לקציר שעורים קציר סתם, איז הכל לפי מקום נדרו, איז אויב ער האט געזאגט סתם קציר, מיינט מען דארט קציר שעורים. והכי נמי אם היה בהר, בהר, אף בזו הולכין לאחר מקום נדרו, שאם היה בהר הולכין אחר זמן קציר של הר, שאף על פי שאחר כך ירד לבקעה, והגיע ס'געקומען קציר של בקעה, כיוון שעדיין לא הגיע קציר של הר, די תבואה פון די בערגער האט נאך נישט געקומען די צייט פון שניידן, אסור עד שיגיע קציר של הר, כדאיתא בגמרא. אויב ער האט געזאגט עד הגשמים מיינט מען עד שיהא, אדער ער האט געזאגט עד שיהו הגשמים. איז ער אסור עד שתרד רביעה שניה, ג' זמנים הן של גשמים, דריי זמנים איז דא אין ארץ ישראל ווען עס רעגנט, אלע דריי זענען אין חודש חשוון, וכל זמן קרוי רביעה, יעדער זמן ווערט אנגערופן מיטן לשון רביעה, על שם שהגשמים רובצין על הארץ, די רעגן ליגט אזוי אויף דער ערד, יקטן'ן שטייט דא אויך דער מוצא עד שתרד רביעה שניה, משום דסתמא שניה משמע, מן הסתם מיינט ער דעם צווייטן רעגן, שאינה מוקדמת כל כך כרביעה ראשונה, וואס איז נישט אזוי פרי ווי דער ערשטער רעגן, ולא מאוחרת כל כך, און ס'איז נישט אזוי שפעט כשלישית ווי דער דריטער רעגן, מיהו אבער לא בעי עד שתעבור. מ'דארף נישט ביז וואנען עס איז דורך אין די רעגן אפילו כי אמר עד שיהו גשמים משום שאין זמנם קבוע, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז ער זאגט עד שיהא און דאס איז אזא איין זאך וואס איז נישט דא קיין באשטימטע זאך אויף די משך ווי לאנג עס ציט זיך, איז אפילו ער זאגט עד שיהא מיינט ער אויך עד שיגיע. א. רבי שמעון בן גמליאל קריגט און ער זאגט עד שיגיע זמנה של רביעה, אף על פי שלא ירדה עדיין, דסבירא ליה ער האלט דכיון דאין לירידתה זמן קבוע, די צייט פון רעגען איז נישטא קיין באשטימטע צייט, שהרי פעמים מאחרת לירד אמאל גייט עס שפעטער, אמרינן זאגן מיר דבזמן ירידתה חל נדריה, די ווען סקומט די צייט ווען עס רעגענט, ולא בירידתה ממש, נישט דעמאלט ווען עס רעגענט. נאר ווען ס'איז די צייט זאל רעגענען. כך נראה בעיני, עד שיצא ניסן כולו, דעד ניסן רגילים גשמים לירד, ביז ניסן די סדר אז סגייט רעגענען. גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הנודר, עד הקיץ בגליל, ער איז געווען אין גליל און ער האט געמאכט א נדר עד הקיץ, האבן מיר דאך געזאגט וואס מיינט מען עד הקיץ, ביז וואנען עס קומט די צייט וואס די מענטשן טוען אריינטראגן די פייגן אין שטוב אריין. וירד לעמקים, און ער איז געגאנגען אין דעם טאל, אף על פי שהגיע הקיץ בעמקים, כאטש אין טאל איז שוין געווען דער צייט פון קיץ, אסור ווייל בשעת דעם נדר איז ער דאך געווען אויפן בארג, האט ער געמיינט ווען עס קומט דער זמן הקיץ אויף דעם בארג, עד שיגיע הקיץ בגליל, ווייל בשעת דעם נדר איז עס געווען אין גליל.